זאגט די חפץ חיים ווייטער, פאנגט ער אן אויסצורעכענען דא די לאווין וואס איינער איז עובר ווען ער רעדט לשון הרע מיט רכילות, פאנגט ער אן אזוי, די ערשטע איז המרגל בחבירו עובר בלא תעשה, איינער וואס גייט און ער איז מרגל בחבירו, און עס גיימער שוין זעהן פונקטליך וואס ס'מיינט, איז עובר אויף די לא תעשה שנאמר, ס'שטייט אין פסוק לא תלך רכיל בעמיך, וואס מיינט רכיל, רכילות, איזהו רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ער קומט איבערדערציילן פאר א צווייטן וואס איינער האט געהאט געזאגט אויף אים. און ער זאגט אים ואומר כך אמר פלוני אליך, ראובן קומט זאגן פאר שמעון אז לוי האט געזאגט אויף דיך דאס און דאס, אדער כך וכך שמעתי על פלוני שעשה לך, איך האב געהערט אז יענער האט געטון אויף דיר אזא זאך. די עצם איבערפירן דאס אז יענער האט געזאגט אויף דיך עפעס, יענער האט געטון וועגן דיר עפעס, אף על פי שאמת, הגם ס'איז בכלל נישט קיין שקר, יענער האט עס טאקע געטון, יענער האט עס טאקע געזאגט, הרי זה מחריב את העולם ער מאכט חרוב די וועלט. דו קום נישט דערציילן פאר א מענטש עפעס וואס א צווייטער האט געזאגט אדער געטון פאר אים. דאס איז רכילות, אבער ויש עון גדול מזה עד מאוד, והוא לשון הרע, אז אפילו טאמער עס איז נישט אז מען קומט איבער דערציילן פאר יענעם, נאר סתם מען זאגט זאכן פון א צווייטן, והוא בכלל לאו זה, והוא המספר בגנות חברו, איינער וואס דערציילט די גנות פון זיין חבר, ראובן דערציילט די שאנדע פון שמעון. אף על פי שאומר אמת, שמעון האט טאקע געטוהן דאס וואס ער זאגט אז שמעון האט געטוהן, איז ער אויך עובר אויף די לאו פון לא תלך רכיל בעמיך. אבל האומר שקר, נקרא מוציא שם רע על חברו, דאס איז מוציא שם רע, נישט פון דעם רעדט מען. לא תלך רכיל בעמיך, וואס איז רכילות, און הוא הדין לשון הרע, דאס איז אויפן וואס מ'זאגט די אמת, וואס קיין פראבלעם פון שקר איז נישט דא. ס'איז אבער דא א אנדערע פראבלעם, די פראבלעם פון לא תלך רכיל, וואס דאס מאכט א חורבן אויף די וועלט. און משנה ברורה צייכנט צו דא אין באר מים חיים אז די מקור פון דעם זעהט מען אין רמב"ם אין הלכות דיעות, און מען זעהט קלאר סיי פון די רמב"ם סיי פון די סמ"ג אז עס גייט סיי אויף רכילות און סיי אויף לשון הרע, דאס הייסט דער לאו גייט ארויף אויף ביידע, און ער לייגט צו דאס וואס אונז האבן געזעהן אז ער'ז עובר אויף די לאו, דאס איז נישט קיין חילוק טאמער עס איז בפניו אדער לא בפניו, אזוי ווי עס גיימער נאך זעהן אין כלל ג', אבער דאס די לאו איז נאר אויף די מספר נישט אויף די מקבל. זאגט דער חפץ חיים ווייטער די צווייטע לאו איז ועובר נמי המספר או המקבל, ביידע פון זיי זענען עובר די לאו פון לא תשא שמע שוא וקרי ביה נמי לא תשיא, סיי זאלסט נישט הערן סיי זאלסט נישט מאכן הערן, ואם כן לאו זה כולל לשניהם, ס'איז עובר אויף ביידע. איז די אמת איז דער לאו, לפי פשיטו, גייט עס ארויף, ווי דער חפץ חיים צייכנט צו אין באר מים חיים, אז דער דיין טאר נישט הערן די רייד פון א בעל דין פאר די אנדערע בעל דין קומט, אבער אין דעם ליגט אויך א לאו פון מקבל לשון הרע און אויך די מספר לשון הרע, און אזוי זעט מען אין די אנדערע ראשונים אויך, אין ספר המצוות פון די רמב"ם און די סמ"ג, און אוודאי ס'איז כולל אויך לשון הרע אויף א זאך וואס איז אמת, ווייל דא רעדט מען דאך אז איינער קומט זאגן א זאך פון א דין, נאך פאר זיין בעל דין קומט, קומט רעדט מען דאך אוודאי פון ס'אמת. די תורה רופט עס אן שמע שוא, וויבאלד ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך צו זאגן. און דער חפץ חיים פירט אויס אז דער לאו גייט אן אויף אלע אכט אופנים, דאס מיינט אז דא סיי ביי לשון הרע סיי ברכילות סיי בפניו סיי שלא בפניו, סיי ביי די מספר סיי ביי די מקבל, סיי טאמער ס'איז אמת סיי טאמער ס'איז שקר, אויף אלע אכט אופנים גייט עס אן די לאו וואס אונז האבן יעצט געזען, דאס איז די צווייטע לאו.